בלויז געציילטע אידן אין מעלבורן האבן געקענט אייזיקל יענגאלקע. געקענט האבן אים דעריקער די בעלי בתים פון דעם ווארן-הויז וואו אייזיקל האט געארבעט זינט ער איז אנגעקומען קיין אויסטראליע. ווי נאר ער האט אראפגעשטעלט א פוס אויף דער יבשה און געפונען א שטיקל דאך איבערן קאפ פאר זיין הויזגעזינד, איז ער געלאפן זוכן ארבעט. ער האָט באַלד דערשמעקט, וווּ עס זײַנען פֿאַראַן די ייִדישע געשעפֿטן, איז ער געגאַנגען פֿון קראָם צו קראָם און אומעטום איבערגעחזרט דאָס זעלבע, כ'זע, אַז איר זײַנט ייִדן. ס'איז אײַער חיובֿ צו געבן אַ ייִד אַרבעט. קוקטס ניט אױף מיר, װאָס יאַך זע אױס שװאַך, װאָס יאַך קוק אױס װי אַ פּאָקראַקע. כ'בין, געלױבט דעם אײבערשטן, געזונט און כ'קען אַרבעטן פֿאַר צען. כ'דאַרף שפּײַזן אַ װײַב מיט צװײ קלײנע עופֿעלעך. מיטן זעלבן פּיזמען איז אײַזיקל אױך אַרײַן אין דעם װאַרנהױז פֿון די ברידער דײַסלער. װען די ברידער האָבן דערהערט דעם פּיזמען און אָפּגעמאָסטן דעם פּאַרשױן, װאָס האָט אױסגעזען װי אַ בײלעם געמאַכט פֿון שמאַטעס, האָבן זײ זיך אָנגעקוקט מיט אַ שמײכעלע. זײ האָבן צװישן זיך געכאַפּט אַ שמועס, אַלע מאָל געװאָרפֿן אַ בליק צו אײַזיקלען, דערנאָך זיך אָנגערופֿן צו אים בזה-הלשון.

ס'איז דארטן אייביג פינסטער און סברענען זיך עטליכע קליינע עלעקטרישע לעמפלעך. אייזיק'ל ארבעט שווער ביים סארטירן סחורות, ביים פאקן פעקלעך, ער האט זיך צוזאמענגעלעבט מיט די טרעגער וואס ברענגען די שווערע קאסטנס אין דעם ליקל, און ער העלפט זיי ביים אויסגעלאזן די סחורה פון די לאסטוועגענער. סקענען אים די ארבעטער פון די ארומיגע פאבריקן וואס קומען אראפ אין דעם ליקל אין דער מיטאג שעה שפילן קריקעט. סקענען אים די פעקטארי שיקסלעך וואס עסן זייער לאנטש אין דער פרישער לופט, סקענען אים די קינדער וואס יאגן זיך דא ארום נאכדעם ווי זיי קערן זיך צוריק פון דער שול. מיט די קינדער איז ער א גאנצער חבר, און ער שמועסט זיך מיט זיי אויס, כאטש ער קען נישט קיין ווארט ענגליש. הגם אין מעלבורן פארט מען שוין ניט מיט קיין ראווערן צו דער ארבעט, קומט אייזיקל נאך אלץ אין געשעפט אריין אויף זיין אלטן ביציקל, וואס איז צוזאמענגעבונדן מיט א סך שטריקלעך. אויף דעם אלטן ראווער רייסט ער זיך אדורך צווישן די לאנגע שורות אויטאס, טראמווייען, וואס פילן געדיכט אן די גאסן. ער קערעוועט געשיקט אין דער געדראנג און פליט שנעל ווי א שד, אז ס'איז א חידוש וואס דער ראווער צעפאלט זיך ניט אויף שטיק שטיקלעך. אייזיקל היילט זיך זייער שטארק ווייל ער וויל קומען דער ערשטער צו דער ארבעט, ער האט גרייס הנאה צו באווייזן די בעלי בתים אז ער ווארט אויף זיי יעדן פרימארגן אינדרויסן פאר אויפשליסן דאס ווארענהויז. ווי אזוי אייזיקל איז געקומען קיין מעלבורן האט קיינער נישט געוואוסט, מען האט נישט געוואוסט צי ער האט הי משפחה צי חברים, טאמער האט מען א קוק געטון אויף אים און מען האט געזען די אלע מחלות וואס האט זיך צו אים געטשעפעט, האט מען זיך געחידושט ווי אזוי מען האט אים אריינגעלאזט קיין אויסטראליע. איין טאג איז ער געקומען צו דער ארבעט מיט א פארבאנדאזשירט אויג, א צווייטן טאג מיט א פארבונדענער באק, אמאל איז ער א גאנצע וואך געקומען מיט א פאטשיילע אויפן קאפ, אז מען האט אים געפרעגט וואס אים איז, האט ער געענטפערט, כ'האב לא עליכם געכאפט א פארקילעכץ און כ'קען דערפון נישט פטור ווערן. עס מוז דויערן א שטיקל צייט וועט זיך דאס אליין אויסדאבזשען. אייזיקל פלעגט קיינמאל נישט נעמען קיין געצאלט פאר קראנק זיין. האבן אים די בעלי בתים גע'עצה'נט ער זאל בלייבן אינדערהיים זיך אויסליגן אין בעט, אבער ער האט דערפון נישט געוואלט הערן און געדענקען ס'מאכט גארנישט, האט ער אוועק געמאכט מיט דער האנט. ס'עט מירטשעם אריבער גיין. ביינאכט לייג איך מיך צו א ווארעם פלאש צו די פיס, פון דעם שוויץ איך. דאס וועט אראפשלאגן די היץ. אייזיקל האט פיינט געהאט אז מען דולט אים א קאפ און מען זארגט זיך וועגן זיין געזונט. כאטש ער האט געהאט דרך ארץ פאר די ברויטגעבער זיינע, האט ער פון דעסטוועגן נישט געליטן ווען זיי פלעגן זיך אנזעצן אויף אים מיט פוסטע שאלות. ער איז דעמאלט געווארן זייער צוקאכט און אנגעהויבן אזוי שנעל צו כאפן די ווערטער ווי ער וואלט געשלונגען הייסע בולבעס. דאס ערשטע ווארט איז ביי אים אויסגעקומען דאס לעצטע, און דאס לעצטע דאס ערשטע. אויך דאסמאל ווען די באלעבאטים זענען צוגעשטאנען צו אים און געהייסן אים בלייבן אין שטוב, איז ער פלוצים געווארן זייער צעמישט און אנגעהויבן זיך פון דער העלער הויט צו בייזערן, שטוב! שטוב! געזונט! כ'בין געזונט אינדערהיים, נישט בלייבן א ספאדיק, האקן א ספאדיק. אפגעזאגט דאס, האט ער אנגעהויבן ארומדרייען זיך איבער דער ווארענהויז מיט זיין גיך גענגל. אייזיקל פלעגט קיינמאל נישט גיין פאוואלי, ער איז שטענדיג אביסל געלאפן גלייך ער וואלט נישט געהאט קיין צייט. דעם קאָפּ און די פּלייצע אײַנגעבויגן, האָט ער אונטערגעטענצלט אין זײַנע ברייט צעפֿאָרענע שיך, וואָס זענען נישט געווען פֿאַרשנורעוועט, אַזוי אַז די שיך-בענדלעך האָבן זיך אים נאָכגעשלעפּט. אין די אונטערשטע שטובן פֿון דער וואַרענהויז, וווּ ס'האָט זיך געפֿונען דער לאַגער פֿון די רויע סחורות, האָט אײַזיקל געהאַט פֿאַרשיידענע באַהעלטענישן און מען האָט נישט געקענט דערגיין וווּ זיי זענען. אז מ'איז אומגעריכט אריינגעקומען צו אים האט מען באמערקט אז ער באהאלט עפעס אויס אויף דער שנעל. די ברידער דייסלער האבן זיך שוין ניט איין מאל געפשעטלט וואס אייזיקל פארשטעקט פאר זיי. צומיינסטנס האט זיך וועגן דעם געזארגט דער יונגערער ברודער וואס איז געווען זייער א אפגעהיטענער און האט ליב געהאט יעדן חושד צו זיין. ער האט געהאט א טענה צום ברודער וואס מען האט אייזיקלען צוגענומען צו דער ארבעט אלץ דו. אז דו קלערסט גארנישט איבער קיין שום זאך און באשליסט באלד אויפן ארט, האט ער געזאגט מיט כעס, ווער ווייסט וואס דער לאפיטוט פארשטעקט אין די באהעלטעניש, וואס אזא פארשוין קען אלץ איינפאלן אין קאפ? אפשר באהאלט ער אויס א באמבע? ווער קען וויסן? ער קען נאר ברענגען דאס גרעסטע אומגליק, אז מען ווייסט ניט ווער ער איז, וואס ער איז. עס קען זיין אז ער מאכט זיך בלויז פאר א שלימזל, און אין דער אמת'ן איז ער עפעס א פארדעכטיג מענטשל. יעדער שמויגער צו זיין טויגער. שאקינג. וואס דיר קען אלץ איינפאלן, א באמבע, וואס נאך וועסטו אויסקלערן? האט זיך דער עלטערער דייסלער צעלאכט אויפן קול. יא יא, מ'האט שוין געזען אזעלכע זאכן, ווי גרויס חומקל ער איז, אזוי גרויס אויפטוער איז ער. צי זענען מיר א וואוילטעטיגע סאסייעטי וואס דארף זארגן פאר פליטים? קנאפ אידן זענען דא אין שטאט וואס האבן אים געקענט אנשטעלן ביי זיך. דער יונגערער ברודער האט אנגעהויבן נאכצושפיאנירן אייזיק'לע. ער איז צו אים אפט אריינגעקומען, געהאלפן אים פאקן די פעקלעך, און בעת מעשה געכאפט מיט אים א שמועס. ער האָט אים אַזױ לאַנג נאָכגעקוקט, ביז ער האָט סוף-כּל-סוף דערטאַפּט זײַנע באַהעלטענישן. דעמאָלט האָט ער אײַזיקלען אַרױסגעשיקט, געהײסן אים גײן אַ װעג און אָנגעהױבן צו נישטערן צװישן באַלן סחורה. ער האָט פֿון דאָרט אַרױסגעצױגן עטלעכע מעשׂה-ביכלעך, װאָס די פּאַקנטרעגער פֿלעגן אַמאָליקע יאָרן אַרומפֿירן איבער די שטעטלעך, ער האט געפונען א פעקל פארגעלטע אויסשניטן פון אלטע צייטונגען וואו עס איז באשריבן געווען דער ווארשעווער געטא אויפשטאנד און וואו עס זענען געווען בילדער פון אויסגעהונגערטע אידן אין די געטאס. די אידן זענען געווען הוילע ביינער און איבער זיי זענען געשטאנען די דייטשן וואס האבן זיי געפייניגט און געלאכט. טיף פארשטעקט צווישן די סחורה האט ער זיך אנגעטראפן אויף עפעס א הארטער זאך וואס איז געווען איינגעוויקלט אין שמאטעס. ס'האט אים א קלאפ געטון אין הארץ ווייל ער איז געווען זיכער אז דאס מוז זיין א רעוואלווער. ער האט די זאך אויפגעוויקלט פון די שמאטעס מיט גרויס פארזיכטיגקייט ווי ער וואלט מורא געהאט אז עס קען נאך עפעס אויסשיסן, און אין זיין הענט איז טאקע געבליבן ליגן אן אלטער רעוואלווער. ער איז געווארן זייער בלאס פון שרעק און ער האט דעם רעוואלווער געהאלטן מיט צוויי שפיצן פינגער. ער איז באלד געלאפן צום ברודער מיט דער כלי זיין אין דער האנט און אויסגעשריגן, כ'האב דיר געזאגט! כ'האב דיר באלד געזאגט ווער זשע איז גערעכט, א קשיא אויף א מעשה, ווער ווייסט וועמען דער פארשוין האט געוואלט שיסן? עט, שטותים, שריי ניט אזוי, האט דער עלטערער ברודער זיך נישט געמאכט פון דער גאנצער מעשה, דער שלימזל קען ניט שיסן קיין פליג, ער ווייס אפילו ניט ווי מ'האלט א רעוואלווער אין דער האנט, ער וואלט זיך באדאסט אין די הויזן פון שרעק. וועמענס איז דער רעוואלווער, א ניט זיינער? עט, נארישקייטן, מן הסתם האט ער דאס אלטע שטיקל אייזן געפונען ערגעץ אויפן מיסט. האט דער עלטערער ברודער גענומען דעם רעוואלווער אין דער האנט אריין. עס איז גוט אויף שמעלץ. פון דעסטוועגן האט ער גענוי באקוקט דאס שטיקל אייזן, מיט איין אויג אריינגעבליקט אין דער לופע, א קוועטש געטון אויף דאס צינגל, און צו זיין חידוש האט אלץ גוט געארבעט. אַז ער האָט אַ קװעטש געטאָן דאָס צינגל, האָט זיך דער ייִנגערער דײַסלער אָפּגערוקט, װי ער װאָלט מורא געהאַט, אַז מע גײט אים שיסן. הגם דער עלטערער ברודער האָט װײַטער אַלץ געמאַכט צו קלײנגעלט, איז די מורא בײַ דעם יונגערן מיסטער דײַסלער געװאָקסן. ער האָט מיט גרױס אומגעדולד געװאַרט אױף אײַזיקלען. און װי נאָר יענער האָט אַריבערגעטראָגן די שװעל, האָט ער זיך אַ װאָרף געטאָן אױף אים, וואו האט איר גענומען דעם רעוואלווער? וועמען גייט איר שיסן? אייזיקל האט נישט געוואוסט וואס דא איז געשען. לכתחילה האט ער אפילו נישט געזען וואס זיין באלעבאס האלט אין די הענט. זיינע קליינע אייגעלעך האבן אנגעהויבן ארומלויפן איבערן פנים ווי דערשראקענע מייזעלעך. די שפיציגע נאז איז אים נאך שפיציגער געווארן. דער כדור'דיג פולער גוף האט זיך ביי אים אראפגעלאזט ווי אן אויסגעליידיקטער זאק.

אבער ווען דער באלעבאס האט אים צוגעטראגן צום פנים דעם רעוואלווער, האט ער אים ארויסגעריסן פון זיינע הענט און באהאלטן הינטער דער פלייצע ווי א קינד וואס פארשטעקט א פארווערטס שפילעכל. זינט דעמאלט איז אייזיקל יענגאלקי נאך מער איינגעהילט געווארן אין סודות און מען האט נישט געוואוסט ווער ער איז און וואס ער איז. כאָטש דער יונגערער מיסטער דייסלער איז דווקא באַשטאַנען דערויף מען זאָל אייזיקלען אַרויסוואַרפֿן פֿון געשעפֿט, האָט זיך אייזיקל אָפּגעבעטן און איז ווײַטער געבליבן אַרבעטן. נאָך מער ווי ביז איצט האָט ער זיך אָפּגעגעבן מיט די קינדער וואָס האָבן זיך נאָך דער שול געשפּילט אין ליקע און זיי זײַנען אים געקראָכן אויפֿן קאָפּ. ער האָט זיי דערציילט פֿאַרשידענע מעשׂות און זיי פֿלעגן זיך אַרומשטעלן אַרום אים און זיך צו אים צוהערן. איינמאל האט ער זיך פארטרויט פאר זיי אז ער איז געווען א געטא קעמפער. וואס איז א געטא קעמפער? האבן די קינדער אויסגערופן אין א כאר, מיר ווייסן נישט. אייזיקל האט זיי אויפגעקלערט, לאנג געגעבן צו פארשטיין ביז זיי האבן עפעס באנומען. ער האט דערנאך דערציילט דעם קליינווארג וועגן ווארשע אין מדינת פוילן וואס איז אפגעטיילט פון דאנען מיט אזויפיל לענדער און ימים, דארטן האבן יידן געלעבט, געהאנדלט, געוואנדלט, דערצויגן קינדער, ביז ס'איז אויפגעשטאנען א רוצח מיטן נאמען היטלער, וואס האט פארכאפט פוילן און אויסגעהארגעט די יידן צוזאמען מיט די קינדערלעך. אבער נישט אלע יידן האבן זיך געלאזט קוילן, זיך געלאזט פירן אין די קאנצענטראציע לאגערן, וואו ס'האט אויף זיי געווארט דער טויט. זיי האבן זיך אקעגנגעשטעלט און גענומען קעמפן קעגן די דייטשן ימח שמם.

הגם די קינדער האבן זיך צוגעהערט מיט מויל און אויערן צו דער דאזיגער מעשה נורא וואס איז פארגעקומען אין דער מדינה פוילן, האבן זיי אלע פאר רגעס איבערגעריסן אייזיקלען, פארווארפן אים מיט כלערליי קשיות. עס האט זיי סכנות'דיג פארכאפט די מעשה ווי מען האט אים, אייזיקלען, אליין געפירט צום אומשלאג פלאץ בעת דער ווארשעווער געטא אויפשטאנד און זיי האבן געוואלט וויסן וואס מיט אים איז געשען. אייזיקל האט דערציילט בעת מען האט מיך מיט נאך אידן געפירט צום אומשלאג פלאץ, און יאך האב געזען אז מיין לעבן הענגט אויף א האר, האב איך געזאגט צו מיר אליין, אייזיקל יענגאלקי, אויב דו וועסט זיך נישט ארויסרייסן באצייטנס פון די רוצחים'ס הענט, וועט זיין א בראך צו דיר, אדער מען וועט מאכן פון דיר קרעפל פלייש באלד אויפן ארט, אז נישט וועט מען דיך אוועקפירן אין א לאגער און דו וועסט שוין פון דארט נישט צוריקקומען קיין לעבעדיגער. ס'וועט פון דיר נישט בלייבן קיין שום געדעכעניש. האבעך צוגעמאכט די אויגן, געזאגט שמע ישראל און זיך א ווארף געטאן אויפן דייטש. יאך האב אים גענומען קאפען און בייסן די הענט און ס'איז געשען א נס, ער האט ארויסגעלאזט דעם רעוואלווער. האבעך א כאפ געטאן דעם רעוואלווער און געשאסן צום דייטש. דערנאך האבעך געמאכט ויברח בעת מעשה א געשריי געטאן צו די אנדערע אידן, אידן! אנטלויפטס! ס'איז געווארן א געראטשקע און מיר האבן דערווייל עוקר געווען. יאך האב געהערט ווי מען לויפט אונז נאך, מען שיסט צו אונז, אבער מיר זענען אין איין אטעם געלאפן און זיך ניט געשראקן פאר די קוילן. מיר זענען אריין צווישן די ברענענדיגע הייזער, זיך געדראפעט אויף די ווענט, אויף דעכער, אויף בוידעמס, ווען כ'בין געבליבן ליגן פארשטעקט אין א ווינקל פון א חורבה, האב איך זיך מיט די ציטערנדיגע הענט אליין באטאפט צי כ'בין גאנץ. בשעת אייזיקל האָט דאָס דערציילט, איז ער געווען אַזוי פֿאַריאַכמערט, גלייך ער וואָלט דאָס נאָך אַ מאָל איבערגעלעבט. אַ קליינער, אַ צעגאָסן ברייטער איז ער געשטאַנען צווישן די קינדער און ער האָט אויסגעזען ווי איינער פֿון זיי. ער האָט שנעל געפֿאָכעט מיט די הענט און די קליינע אויגן זענען געווען ביי אים אויפֿגעריסן און ס'האָט אין זיי געטליעט אַ פֿאַרבאָרגן פֿייערל. ער האָט דערשאָסן דעם דייטש צום טויט? האָט מיט אַ מאָל אַ ייִנגעלעריש דערשראָקן קול אַ פֿרעג געטאָן. מסתמא, וואדען? אוודאי, איך האב זיך נישט אומגעקוקט, ווער האט געהאט צייט זיך אומקוקן, ס'איז געווען א גרויסע סכנה. פארוואס הייסט איר יענגאלקי? האט דאס זעלבע יונגעלערישע קול געפרעגט, קוים געקענט ארויסזאגן דאס ווארט. כ'האב נישט געהערט ס'זאל ווער אזוי הייסן, ס'איז א קאמישער נאמען, זייער פאני.

דעם אנדערן טאג, נאכדעם ווי אייזיקל האט דאס אלץ מגלה געווען פאר קליינווארג, איז אריינגעקומען צו אים דער יונגערער דייסלער, זיינע איינגעפאלענע באקן זענען געווען נאך מער איינגעפאלן און די איבערגעשראקענע אויגן נאך מער איבערגעשראקן, ווי זיין טבע איז ער נישט גלייך צוגעקומען צו אייזיקלען נאר זיך קודם כל געדרייט ארום אים מיט פארזיכטיגע שטילע טריט גלייך ער וואלט אויף עפעס געטשאטעוועט. ערשט שפעטער איז ער צוגעשפרונגען צו אייזיקלען ווי א קאץ וואס דערזעט א מייזל. וואס שרעקט איר די קינדער? איז ער באלד ארויס מיט א געבייזער. וואס דערציילט איר זיי נישט געשטייגענע און נישט געפלייגענע מעשות? וואס נאך וועט אייער קאפ אויסקלערן? קנאפ צרות האבן מיר פון אייך? אייזיק'ל האט לכתחילה זיך נישט געכאפט וואס דער באלעבאס וויל פון אים האבן, נישט געוואוסט פון קיין פתרון חלום, אבער אביסלעכווייז איז אים אלץ קלאר געווארן, ווען ער האט געוואלט עפעס ענטפערן, איז אקוראט אריין צו אים מיט א טענה דער עלטערער דייסלער. וואס דערציילט איר יונגע קינדער די מעשה'ס? נאך וואס דארפן זיי דאס וויסן? עפעס אנדערס קענט איר שוין ניט אויסטראכטן? מיין יונגל האט נישט געקענט שלאפן א גאנצע נאכט, כ'בין קוים געוואר געווארן פון אים אז איר זענט אין דעם שולדיג. וואס דארפט איר זיך בארימען פאר קליינווארג מיט אזעלכע אויסגעקלערטע סטאריס? דער עלטערער באלעבאס פלעגט זיך קיינמאל נישט בייזערן אויף אייזיקלען, נאָר דאָס מאָל האָט ער זיך שטאַרק געכּעסט. אײַזיקל האָט אים געװאָלט ענטפֿערן, אָנגעהױבן עפּעס צו שטאַמלען, אָבער דאָס מױל איז אים געװאָרן פֿאַרקלעמט און ער האָט גאָרנישט געקענט אַרױסברענגען. אָנשטאָט עפּעס צו זאָגן, האָט ער אָנגעהױבן אַרומצוטענצלען איבער דער שטוב מיט זײַנע דריבנע טריטלעך און די פּלײצע איז געװען בײַ אים נאָך מער אײַנגעהױקערט װי געװײנלעך. צו דעם אַלעמען האָבן זיך צוגעהאָרכט די קינדער, בעת זיי האָבן געזען, אַז אײַזיקל ענטפֿערט גאָר נישט, זענען זיי געווען זיכער, אַז ער האָט טאַקע אַלץ אויסגעקלערט. ער האָט זיך באַרימט פֿאַר זיי און זיי האָבן אים געגלייבט יעדעס וואָרט, פּונקט ווי ער איז פֿריִער אויסגעוואַקסן אין זייערע אויגן, אַזוי איז ער איצט מיט אַ מאָל אַראָפּגעפֿאַלן. זיי האבן זיך נישט געקענט שענקען וואס זיי האבן זיך געלאזט אזוי לייכט פון אים אפנארן. פון דעמאלט אן האבן זיי אים אויסגעמיטן און אנגעהויבן פון אים חוזק צו מאכן, זיי האבן געלאכט פון זיין הילך, פון זיין פארהיקעווען זיך ביים רעדן, תחילת האבן זיי אים גערופן מיט כלערליי צונעמען, און אז ער האט זיך נישט אקעגנגעשטעלט האבן זיי אים ארומגערינגלט און געשריגן צו אים, ליגנער! לייער! ביסט א גרויסער ליגנער! נישט איינמאל האט אייזיקל אריינגעכאפט א שאלאכץ פון א פאמעראנץ, א גלאמפ פון אן עפל וואס די קינדער האבן אים געווארפן בעת זיי האבן געזען אז ער רעדט גארניט, זענען זיי געווארן חוצפה'דיגער, אנגעהויבן אים צו שלעפן ביי די פאלעס און געצאפט אין אים שטיינדלעך פון אלע זייטן. איין פארנאכט האט א שטיין געטראפן אין א שויב און זי אויסגעהאקט. די קינדער האבן באלד געמאכט יד אחת און געזאגט אז אייזיקל האט דאס געטון. דא האט שוין אייזיקל זיך אקעגנגעשטעלט און געלייקנט אז דאס איז זיין שולד, אבער דאס קליינווארג האט ווייטער געטענה'ט אז ער איז אין אלץ שולדיג. זענען ארויסגעקומען די עלטערן פון די קינדער און ס'איז געווארן א צוזאמענגעלויף. אײַזיקל האָט זיך אַװעקגעזעצט אױף דער שװעל און טרערן האָבן זיך געגאָסן פֿון זײַנע אױגן. װען מען האָט אים געפֿרעגט װאָס ער װײנט, האָט ער זיך פֿאַרקלאָגט אַז די קינדער װאַרפֿן אױף אים שטײנער און האָבן געמאַכט אױף אים אַ בילבל. װאָס איז, אײַערע הענט ליגן אין קימפּעט? װאָס לאָזט איר זיך פֿון די לאָבוסעס? האָט זיך װער פֿון עולם אָנגערופֿן. אײַזיקל האָט גאָרנישט געענטפֿערט. ער איז װײַטער געזעסן אױף דער שװעל און זיך געװישט די טרערן פֿון די אױגן. זינט דעם טאָג האָט אײַזיקל מער מיט קײנעם נישט אױסגערעדט אַ װאָרט, שטיל געטאָן זײַן אַרבעט. אױך צו באַלעבאַטים האָט ער גערעדט זײער װײניק, בלױז געטאָן דאָס, װאָס זײ האָבן אים געהײסן. זענען אַװעק װאָכן און חדשים, און מען האָט אַפֿילו נישט געדענקט, אַז אין די הינטערסטע שטובן פֿון דעם װאַרנהױז בײַ די ברידער דײסלער אַרבעט אײַזיקל יענגאַלקי. די קינדער וואס האבן זיך געשפילט אין ליקל האבן אים מער נישט געטשעפעט און פארגעסן אין אים. פונקט ווי אמאל איז אייזיקל מיטן ראווער געפארן צו דער ארבעט, ער איז געקומען דער ערשטער און זיך אינדרויסן געשטעלט ווארטן ביז די באלעבאטים האבן אויפגעשלאסן דאס ווארענהויז. אייזיקל פלעגט איצט אפטער קומען צו די אידישע פארלעזונגען, צו די אזכרות און געטא-פייערונגען, אבער מען האט אים ווייניג באמערקט. ווארום ער איז געזעסן אין די הינטערשטע רייען און נישט אויפגעמאכט דאס מויל. בלויז פון צייט צו צייט האט מען געזען ווי ער שאקלט מיטן קאפ ארויף און אראפ, גלייך ער וואלט פאטאקעוועט צו די רייד פון די רעדנער אויף דער בינע. ער האט דענסטמאל ארויסגעגעבן פון זיך שטילע קולות ווי ער וואלט גערעדט צו זיך אליין. טיילמאל פלעגט ער זיך אויפשטעלן און ס'האט זיך געדאכט אז ער גייט עפעס זאגן. אבער ער האט זיך צוריק אוועקגעזעצט און ווייטער געשאקלט מיטן קאפ. בעת זײַן אויפֿפֿירעכץ איז עמעצן געפֿאַלן אין אויג, האָט ער זיך גענומען אויספֿרעגן בײַם שכן, גיטס נאָר אַ קוק אויף דעם פּאַרשוין, ס'איז עפּעס אַ טשודאַק? ער רעדט צו זיך אַליין, איר ווייסט ווער ער איז? אָסור צי איך ווייס, כ'זאָל אַ ניט וויסן פֿון קיין בייז. נאָך די אָוונטן האָט זיך אײַזיקל ניט געשטופּט צום אַרויסגאַנג, ער האָט געוואַרט, ביז אַלע זענען אַרויסגעגאַנגען, און איז דערנאָך אַוועק אַהיים. אין שטאט האט מען זיך געגרייט אויפצונעמען א רעדנער צו א געטא-פייערונג וואס האט זיך אליין באטייליגט אין די קאמפן אין ווארשעווער געטא. מען האט וועגן איהם געשריבן נישט בלויז אין דער אידישער בלאט נאר אויך אין די אויסטראלישע צייטונגען, מען האט כסדר פארעפנטליכט זיין בילד און געשילדערט זיינע העלדישע מעשים. יעדע וואך אויפס ניי איז געווען וועגן איהם אן ארטיקל וואס האט געלויבט זיין גבורה, ער האט איינגעשטעלט זיין לעבן כדי צו ראטעווען אנדערע. מיט די בלויזע הענט האט ער זיך געווארפן אויף באוואפנטע דייטשן. ס'איז א הייליגער חוב פון יעדן איד צו קומען צו דער געטא-פייערונג, כדי זיך צו טרעפן מיט'ן גרויסן העלד. קינד און קייט דארף קומען צו גיין. בשעת אייזיק'ל האט געלייענט די ידיעה און דערזען דאס בילד פונעם געטא-קעמפער אין דער אידישער צייטונג, האבן זיך זיינע קליינע אויגן אנגעשפיצט און דאס פנים איז געווארן ביי אים אנגעצויגן ווי ער וואלט זיך אין עפעס דערמאנט. ער האט געמאכט כלערליי הוויות צום בילד ווי ער וואלט זיך דערמיט אויסגעשמועסט. דא האט זיך זיין פנים אויסגעקרומט צום לאכן און דא צום וויינען. סוף כל סוף האט ער אויסגעשניטן די פאטאגראפיע און זי פארזיכטיג באהאלטן אין קעשענע. צו דער אזכרה איז ער געקומען דער ערשטער. די טירן זענען נאך געווען געשלאסן, בשעת מען האט געעפנט די טירן און דער עולם האט זיך גענומען שטופן און פארכאפן די ערטער, האט מען אייזיקלען געטורעט און געשטויסן, און דער סוף איז געווען אז ער האט קוים געפונען אן ארט אויף דער לעצטער באנק. ער האט זיך אוועקגעזעצט, אבער ס'האט אים כסדר געעגבערט אין קאפ, צי דער גאסט איז געווען צווישן דער גרופע אידן וואס האט זיך אפגעראטעוועט פון די דייטשן. אייזיקל האט דעמאלט געשאסן דעם דייטש, אויב דער פאטאגראפירטער האט אים דערקענט, זענען שוין אבער זינט דעמאלט אוועק א היפש ביסל יארן, און פון א פאטאגראפיע אין א צייטונג האט מען נישט געקענט וויסן קיין סך. ביז דער רגע ווען דער גאסט איז ארויס אויף דער בינע האט אים אייזיקל באקענט. דאס איז טאקע געווען עמיל גרין. פון פרייד איז אים דער אטעם געווארן פארשפארט, ער האט זיך אויפגעריסן פון ארט, געוואלט עפעס א געשריי טאן, נאר האט זיך צוריק אוועקגעזעצט אויף דער באנק. ער האט נאך געפרואווט רופן מיט די הענט, אבער קיינער האט גארנישט באמערקט און געזען. אין זאל איז געווען שטיל, ס'האט זיך ניט געהערט קיין שארך. די שטילקייט איז נאך גרעסער געווארן, ווען דער חזן האט אנגעהויבן צו זאגן אל מלא רחמים. דער גרויסער זאל מיט אידן האט ווי איינגעהאלטן דעם אטעם, בלויז פון מאל צו מאל האט א פארשטיקטער ווייבערישער שלוכץ איבערגעריסן די פארגליווערטע טויטע שטילקייט. און ווען דער חזן האט גענומען זאגן קדיש און די אידן האבן אים נאכגעזאגט, האט זיך דער זאל צעוויגט ווי פון א הויך געוויין. נאכדעם ווי מען האט פארגעשטעלט דעם געטא-העלד פארן עולם, האט ער באקומען דאס ווארט. ער האט גערעדט וועגן די גרויסע ליידן און פיין וואס די אידן זענען אויסגעשטאנען אין ווארשעווער געטא, גערעדט וועגן די קינדער וואס זענען אויסגעגאנגען פון הונגער און קרענק, גערעדט וועגן די מתים וואס האבן זיך געוואלגערט אויף די גאסן, ווארום ס'איז נישט געווען ווער זאל זיי באגראבן, לאנגע שורות מיט לאסט-וואגאנען אנגעפאקט אזוי געדיכט מיט יידן אז מען איז דערשטיקט געווארן, האבן די דייטשן געפירט אין די לאגערן פון וואנען מען האט זיך שוין קיינמאל מער נישט אומגעקערט, האבן בחורים און מיידלעך וואס האבן נישט געוואלט מער גיין גוטוויליג צום טויט, געמאכט אן אויפשטאנד. זיי זענען ארויס אין קאמף, גערופן די יידן זיי זאלן זיך אקעגנשטעלן די דייטשן. עמיל גרין איז געשטאנען אויף דער בינע, א הויכער, א ברייטפלייציגער, און האט דערציילט דעם עולם ווי ער האט זיך געפונען צווישן א גרופע אידן וואס די נאציס האבן געפירט צום אומשלאגפלאץ, אבער די אידן האבן זיך אקעגנגעשטעלט און דערהארגעט א דייטש. ס'איז געווארן א בהלה און ס'איז געלונגען די אידן זיך צו צעלויפן. אייזיקל איז די גאנצע צייט געזעסן שטיל, זיך גארניט אנגערופן, כאָטש ער האָט ניט איינמאָל געוואָלט איבעררייסן עמילן. ער האָט דאָס אַלץ, וואָס עמיל האָט דערציילט, אַזוי גוט געדענקט. ער האָט אים געוואָלט דערמאָנען, אַז דעם דייטש האָט מען דערשאָסן אויף די נאַלעווקעס, נאָענט צו דער שמאָלער מילע, וווּ ס'איז געווען קאַגאַנס בעקעריי. דאָס געטאָ איז געשטאַנען אין פֿלאַמען. אײַזיקל האָט זיך עטלעכע מאָל אויפֿגעשטעלט, זיך צוריק אַוועקגעזעצט, און פּלוצעם האָט ער אָנגעהויבן עפּעס צו שרײַען, אבער ווי שטענדיג ווען ער איז געווארן צעקאכט האבן זיך אים די ווערטער פארפלאנטערט אין מויל און מען האט נישט געוואוסט וואס ער וויל. דער עולם אויפן זאל איז געווארן אומרואיג, ס'האט זיך געהערט א סקריפען פון שטולן, מען האט נישט געוואוסט ווער עס שרייט און פון וואנען מען שרייט, מען האט זיך אויפגעשטעלט געקוקט אין אלע זייטן, קולות האבן זיך געטראגן פון אלע עקן זאל, שטיל זאל זיין! שטיל! א חוצפה און א העזה צו שטערן דעם רעדנער פונקט אין אזא מינוט! ווער איז דאס די ווילדע בריה וואס האט ניט קיין שום דרך ארץ? ווארפטס אים ארויס! ארויס מיט אים! פלוצלעך זענען די קולות פארשטומט געווארן, ס'איז געווארן צוריק שטיל, אלעמענס אויגן זענען געווען געוואנדן צו דער בינע, וואו ס'איז געשטאנען עמיל גרין און עפעס אראפגעשריגן צו די מענטשן אין זאל. ס'האט לאנג געדויערט ביז מען האט זיך געכאפט אז ער וויל מען זאל אייזיקלען צורולאזן, ער האט אים דערקענט. אייזיקל איז געווען צווישן די אידן וואס מען האט געפירט מיט אים צוזאמען צו דער שחיטה. זאל אייזיקל ארויפגיין אויף דער סצענע, ער האט געשאסן דעם דייטש. ווען עמיל גרין האט ארויסגעזאגט די לעצטע ווערטער, איז אויפן זאל שטיל געווארן, אז מען האט געהערט דאס זשומען פון א פליג, ס'האט אלעמען אנגענומען א פארכט, מען האט זיך געהויבן פון די ערטער געזוכט מיט די אויגן אייזיקלען, עמיל האט ווידער געבעטן אייזיקל זאל ארויף גיין אויף דער סצענע, אבער אייזיקל האט נישט געוואלט גיין, מען האט אים געמוזט לאנג בעטן ביז מען האט דאס ביי אים גע'פועל'ט. ניטע, מען דארף נישט, האט ער געהאלטן אין איין מורמלען. א קליינער, א ברייטלעכער, ווי אן אנגעשטאפטע זעקל, האט זיך אייזיקל סוף כל סוף מיט שלאבערדיגע טריט געשלעפט צו דער בינע. ווי זיין שטייגער איז, האָט ער טיילמאָל אַ ביסל אונטערגעטענצלט, נאָר ער האָט באַלד צוריק פאַרהאַלטן דעם טראָט. די מענטשן האָבן אים אָנגעקוקט, ניט אַראָפּגעלאָזט פון אים קיין אויג, אָבער ער האָט אויף קיינעם נישט געקוקט. ס'האָט גענומען אַ לאַנגע צייט, ביז ער איז צוגעקומען צו עמילן. מ'האָט געמיינט, אַז דער וועג וועט זיך ביי אים קיינמאָל ניט ענדיקן. עמיל האָט זיך אַראָפּגעבעגן צו אייזיקלען, אים אַרומגענומען און זיך מיט אים צוקושט. דערנאך האט ער אים געבעטן ער זאל דערציילן עפעס פון זיינע איבערלעבענישן דעם עולם, אבער אייזיקל האט גארניט געוואלט דערציילן. ניטע, מען דארף נישט, האט ער געמורמלט ווי צו זיך. די גאנצע צייט וואס אייזיקל איז געזעסן אויף דער בינע האט ער געהאלטן אראפגעבויגן דעם קאפ. ער האט געזען פאר זיך אזויפיל פענעמער אז ס'האט אים ממש געשווינדלט אין די אויגן. אלע האבן געקוקט ארויף צו אים און ער האט געקוקט ערגעץ אוועק. ס'האט אים געחידושט וואס מ'קען זיצן אזוי אין דער הויך אז אלע זאלן קענען קוקן און זען. אזוי לאנג ווי ס'האט געדויערט די געטא פייערונג האט ער זיך געדרייט אויפן בענקל גלייך ס'וואלט אים עפעס וויי געטון. ווען אלץ האט זיך געענדיגט און די אידן האבן זיך גענומען פונאנדערגיין האט ער זיך אויסגעמישט מיטן עולם און איז פארשוואונדן. מען האט אים לאנג ארומגעזוכט אבער מ'האט אים נישט געקענט געפינען.